בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה דף ל ג, מ'הייבט אן דף ל ב עמוד ב אונטן ביי די משנה, איז אזוי, די קומענדיגע משנה גייט ברענגען כל מיני דוגמאות פון איסורים מדרבנן וואס מען טאר נישט עובר זיין יום טוב כדי צו בלאזן שופר, זאגט די משנה אזוי, שופר של ראש השנה, אין מעבירין עליו את התחום, מען טאר נישט ארויסגיין פון תחום שבת צו הערן שופר, אפילו תחום שבת איסור מדרבנן, טאר מען נישט עובר זיין אויף דעם צו הערן שופר, און די זעלבע זאך ואין מפקחין עליו את הגל, ס'טייטש טאמער די שופר איז אונטער א הויפן שטיינער, שטיינער זענען מוקצה, טאר מען נישט רוקן די שטיינער כדי צו בלאזן שופר, לא עולים באילן, מען טאר נישט ארויפגיין אויף א בוים טאמער די שופר ליגט אויף א בוים, אויך א גזירה מדרבנן, חזל האבן גוזר געווען מען טאר נישט קריכן אויף א בוים שבת און יום טוב, א גזירה שמא יתלוש, טאמער מ'וועט אפפליקן א צווייג, די זעלבע זאך ולא רוכבין על גבי בהמה, מען טאר נישט רייטן אויף א בהמה, טאמער איינער וויל פארן ערגעץ הערן שופר, טאר מען נישט רייטן אויף א בהמה אנצוקומען אהין, ווייטער חזל האבן גוזר געווען מען טאר נישט רייטן אויף א בהמה א גזירה, טאמער מען וועט אפפליקן א צווייג און שלאגן די בהמה. און זעלבע זאך ולא שטין על פני המים, מען טאר נישט שווימען אויף וואסער, אויך א דרבנן'דיגע איסור, ואין חותכין אותו, און מען טאר אויך נישט שניידן דעם שופר, ס'טייטש אפקראצן דעם שופר, כדי ס'זאל ארויסקומען פון דעם א קול, בין בדבר שהוא משום שבות, ובין בדבר שהוא משום לא תעשה, סיי מיט אזא סארט כלי וואס איז נאר א דרבנן, און אויך א כלי וואס איז א דאורייתא, וועט מען זען אין די גמרא וואסערע כלים מען רעדט דא. אבל אבער זאגט די משנה אם רצה ליתן לתוכו מים או יין יתן, טאמער מ'וויל אויסשווענקען די שופר מיט וואסער אדער וויין, מעג מען דאס טון יום טוב, פארוואס דאס הייסט נישט קיין מכה בפטיש, אפילו די קול קומט ארויס בעסער, ס'הייסט נישט א תיקון כלי, ווי די ראשונים זענען מסביר ווייל מ'קען אויך בלאזן אן דעם, און ממילא בעסער מאכן איז נישט קיין איסור, נישט קיין פראבלעם. זאגט יעצט די משנה ווייטער, אין מעכבין את התינוקות מלתקוע, מ'האלט נישט צוריק תינוקות טאמער קינדער ווילן בלאזן שופר ראש השנה כדי זיך צו לערנען, האלט מען זיי נישט צוריק, און נאך מער זאגט די משנה נישט נאר מען האלט זיי נישט צוריק, אבל מתעסקין עמהן עד שילמדו, מען העלפט זיי נאך צו זאלן בעסער בלאזן כדי טאקע ס'איז א חינוך, מ'איז זיי מחנך צו בלאזן שופר, מ'וועט זען אין די גמרא אז ס'איז צוויי אנדערע ציורים, ס'טייטש ס'איז דא א ציור וואס טאקע מ'איז זיי נישט מעכב, און ס'איז דא א ציור וואס מען העלפט זיי נאך צו, זאגט יעצט די משנה ווייטער, והמתעסק לא יצא, איינער וואס בלאזט אריין דעם שופר סתם מתעסק, ס'טייטש ער האט נישט אינזין עס זאל ארויסקומען א קול, ער וויל סתם בלאזן, און ס'קומט פונקט ארויס א קול, איז מען נישט יוצא פון אזא סארט תקיעה, זעלבע זאך והשומע מן המתעסק לא יצא, איינער וואס הערט אזא סארט קול איז אויך נישט יוצא. זאגט די הייליגע גמרא, די ערשטע זאך האבן געזען אין די משנה, די משנה האט אויסגערעכנט כל מיני איסורים וואס מען טאר נישט טון ראש השנה כדי יוצא צו זיין די מצוה פון שופר, פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס טאקע נישט, ענטפערט די גמרא, ווייל שופר עשה הוא, ויום טוב עשה ולא תעשה, ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה, ס'טייטש בלאזן שופר איז א עשה, עובר זיין אויף א מלאכה יום טוב, איז סיי א עשה סיי א לא תעשה, ממילא א עשה קען נישט דוחה זיין א עשה ולא תעשה, דערפאר איז די עשה פון שופר נישט דוחה קיין איינע פון די מלאכות אין יום טוב, און נישט נאר מלאכות דאורייתא, נאר דרבנן'דיגע מלאכות אויך נישט, ווייל מען ווייסט דאך די כלל אז כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, די תקנות חכמים זענען ממש ווי דאורייתא'ס, חזל האבן אזא כח פון שב ואל תעשה, און דערפאר טאקע טאר מען נישט עובר זיין אויף די אלע איסורים וואס מען האט געזען אין די משנה. פרעגט יעצט די גמרא, מען האט געזען אין די משנה, לא עולים באילן ולא רוכבין על גבי בהמה, פרעגט די גמרא, השתא דרבנן אמרת לא, דאורייתא מיבעיא? ס'טייטש אזוי, די משנה האט געזאגט אפאר זאכן וואס מ'טאר נישט טון יום טוב ראש השנה כדי צו יוצא זיין שופר, קודם האט די משנה געזאגט אין מעבירין עליו את התחום, און די צווייטע זאך האט די משנה געזאגט ואין מפקחין עליו את הגל, וואס ביידע די איסורים, סיי ארויסגיין פון א תחום שבת, און סיי רוקן שטיינער וואס דאס איז מוקצה, ביידע זענען איסורים מדרבנן, נישט ווייל מ'עט צוקומען עובר צו זיין אויף א דאורייתא, נאר ס'איז סתם אזוי איסורים מדרבנן. שפעטער, לא עולין באילן ארויפגיין אויף א בוים, לא רוכבין על גבי בהמה, איז ביידע גזירות חכמים, אבער דאס איז שטערקערע גזירות, דאס איז גזירות דרבנן ווייל חכמים האבן מורא געהאט מ'עט עובר זיין אויף א דאורייתא, און ממילא פרעגט די גמרא, מה דאך די ערשטע טאר מען נישט עובר זיין, וואס איז סתם דרבנן'ס, כל שכן אזעלכע סארט דרבנן'ס וואס וועלן גורם זיין מ'זאל עובר זיין אויף א דאורייתא, אוודאי אזעלכע סארט איסורים טאר מען נישט עובר זיין, און ממילא פארוואס רעכנט אויס די משנה די ביידע זאכן? ענטפערט די גמרא, זו ואין צריך לומר זו קתני, ס'טייטש אין הכי נמי, די משנה רעכנט אויס דאס, און מ'דארף טאקע נישט האבן די נעקסטע צו, די משנה רעכנט עס סתם אזוי אויס. יעצט רש"י זאגט אז די לשון יש גמגום בדבר ונראה בעיני דלא גרסינן לה, רש"י פארשטייט נישט די גאנצע קשיא, וואס איז חילוק פון דער דרבנן און יענער דרבנן, פארשטייט נישט די קשיא, ממילא איז ער נישט גורס נישט די קשיא און נישט די תירוץ. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ואין חותכין אותו, בין בדבר שהוא משום שבות, ובין בדבר שהוא משום לא תעשה, אז מען טאר נישט שניידן דעם שופר, צופיקסן דעם שופר, נישט מיט אזא סארט כלי, וואס איז א דרבנן'דיגע כלי און נישט קיין דאורייתא'דיגע, איז די גמרא מבאר, משום שבות מגלא, א מגל, אזא געדרייטע מעסער, וואס איז געמאכט צו שניידן תבואה, איז נישט געמאכט צו שניידן א שופר, ממילא טאמער איינער שניידט א שופר מיט דעם, ער פיקסט צו א שופר זאל ארויסקומען א בעסערע קול מיט א מגל, איז דאס נישט קיין דאורייתא, וואס הייסט כלאחר יד, דאס איז נישט א נארמאלע כלי, מען שניידט נישט נארמאל א שופר מיט דעם, ס'איז נאר א דרבנן, איז דאס מיינט משום שבות, און לא תעשה סכינא א געהעריגע מעסער, אויסשניידן א שופר מיט א מעסער, דאס איז מכה בפטיש דאורייתא, איז ביידע די זאכן האט די משנה געזאגט טאר מען נישט טון יום טוב, פרעגט ווייטער אבער די גמרא, השתא משום שבות אמרת לא, לא תעשה מיבעיא, מה דאך דרבנן טאר מען נישט, כל שכן דאורייתא, זאגט טאקע די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, זו ואין צריך לומר זו קתני, די משנה רעכנט טאקע אויס ביידע, זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, אבל אם רצה ליתן לתוכו מים או יין יתן, מ'קען אריינגיסן וואסער אדער וויין אינעם שופר, איז די גמרא מדייק, מים או יין אין, מי רגליים לא, מי רגליים נישט, מתניתין מני, ווער די תנא פון אונזער משנה אבא שאול היא, דתניא ברענגט א ברייתא, אבא שאול אומר, מים או יין מותר כדי לצחצחו, מי רגליים אסור מפני הכבוד, זעהן מיר אונזער משנה גייט אויך כשיטת אבא שאול. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה אין מעכבין את התינוקות מלתקוע איז די גמרא מדייק הא נשים מעכבין אז פרויען איז מען יא מעכב קינדער נישט פרויען יא יעצט וואס איז טאקע די חילוק צווישן פרויען מיט קינדער וואס עפעס מאכט מען אזא סארט דיוק איז רש"י מבאר בעצם סיי קינדער סיי פרויען זענען פטור פון שופר קינדער זענען דאך פטור פון אלע מצוות און נשים זענען פטור פון מצות עשה שהזמן גרמא נאר וואס וואס א חילוק צווישן קינדער און פרויען קינדער סוף כל סוף עט צוקומען א טאג וואס זיי וועלן יא זיין מחויב צו בלאזן שופר און ממילא יעצט איז דא א מצות חינוך זיי צו מחנך זיין מיט שופר, מה שאין כן פרויען, פרויען ווערן קיינמאל נישט מחיוב מיט שופר, און ממילא טאמער פרויען בלאזן שופר, זאגט רשי, איז בל תוסיף איז מען עובר אויף בל תוסיף, און פארדעם איז מעכבין את הנשים מלתקוע, קינדער נישט אבער פרויען איז מען מעכב אלץ בל תוסיף, און אויף דעם פרעגט די גמרא פון א ברייתא, והא תניא אין מעכבין, לא את הנשים, ולא את התינוקות מלתקוע ביום טוב, איז משמע אז ס'איז נישט דא קיין בל תוסיף, לכאורה א סתירה פון אונזער משנה און די ברייתא. אמר אביי, איז אויף דעם ענטפערט אביי לא קשיא, הא רבי יהודה, הא רבי יוסי ורבי שמעון, ס'טאקע א מחלוקת תנאים. רבי יהודה האלט אז א פרוי וואס בלאזט א שופר, היות וואס זי איז פטור פון די מצוה אלס מצות עשה שהזמן גרמא, איז עובר אויף בל תוסיף. רבי יוסי און רבי שמעון האלטן אז אפילו טאקע די פרוי איז נישט מחיוב צו בלאזן שופר, אבער טאמער זי בלאזט, איז זי נישט עובר אויף בל תוסיף. ווי זעהן מיר די מחלוקת? דתניא אין א ברייתא, שטייט אין פסוק דבר בני ישראל, דרש'נט די ברייתא בני ישראל סומכין, ואין בנות ישראל סומכות, דברי רבי יהודה, אז בני ישראל, זכרים, מאכן סמיכה אויף קרבנות, פרויען, מאכן נישט קיין סמיכה, וואס טייטש טאמער א פרוי מאכט סמיכה, איז זי עובר אויף בל תוסיף, אזוי זאגט רבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, נשים סומכות רשות, וואס טייטש רבי יוסי און רבי שמעון האלטן אז אין הכי נמי א פרוי איז נישט מחויב צו מאכן סמיכה, אבער טאמער זי וויל, אוודאי מעג זי, זי איז נישט עובר אויף בל תוסיף. און ממילא די זעלבע מחלוקת איז דא דא לענין שופר, אונזער משנה וואס די משנה זאגט אין מעכבין את התינוקות איז משמע אז פרויען איז מען יא מעכב, גייט כשיטת רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט אז יעדע זאך וואס א פרוי איז נישט מחיוב און זי טוט דאס איז זי עובר אויף בל תוסיף, מה שאין כן די ברייתא וואס זאגט אז א פרוי מעג בלאזן, גייט כשיטת רבי יוסי ורבי שמעון וואס האלטן אפילו טאקע א פרוי איז נישט מחיוב אבער טאמער זי טוט דאס איז זי נישט עובר אויף בל תוסיף. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען אין די משנה, אבל מתעסקין בהן עד שילמדו, אמר רבי אלעזר, לייגט רבי אלעזר צו, אפילו בשבת, וואס טייטש אפילו שבת מעג מען צולערנען די קינדער, מ'מעג זיי מחנך זיין צו בלאזן שופר, תניא נמי הכי, מתעסקין בהן עד שילמדו אפילו בשבת, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, ואין מעכבין התינוקות מלתקוע בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. מען איז נישט מעכב קינדער פון צו בלאזן שופר שבת און יום טוב. יעצט אזוי, אנפאנג ברייתא איז געשטאנען, מתעסקין בהן עד שילמדו, אז מען העלפט צו קינדער, מען זאגט זיי בלאזן, מען איז זיי מחנך צו בלאזן. סוף ברייתא שטייט, אין מעכבין, מען האלט זיי נישט צוריק. ממילא פרעגט די גמרא א סתירה הא גופא קשיא, אמרת מתעסקין בהן עד שילמדו ואפילו בשבת, אלמא לכתחילה אמרינן תקעו, ס'איז משמע אז מען זאגט קלאר פאר די קינדער, בלאזט, מען וויל זיי מחנך זיין צו בלאזן, והדר תנא, אין סוף ברייתא שטייט, אין מעכבין, איז משמע עכובי הוא דלא מעכבין, הא לכתחילה לא אמרינן תקעו, אבער גיין זאגן בלאזן דאס טוט מען נישט, ממילא א סתירה אין די ברייתא. און די זעלבע זאך ווי די מפרשים שמועסן אויס, די זעלבע סתירה איז דא ביי אונזער משנה, און די תירוץ פון די גמרא גייט טאקע ארויף אויף ביידע, זאגט די גמרא לא קשיא נישט קיין סתירה, כאן בקטן שהגיע לחינוך, כאן בקטן שלא הגיע לחינוך, און ווי רשי לערנט דא פשט אין דעם תירוץ, תוס' קריגט זיך, אבער רשי זאגט אז א קטן שהגיע לחינוך איז מען אים טאקע מחנך, מען זאגט אים ער זאל בלאזן, א קטן שלא הגיע לחינוך איז מען אים נישט מחנך מען זאגט אים נישט ער מוז בלאזן ווייל ווי נישט ווי איז דא א איסור צו בלאזן סתם אזוי שבת און יום טוב אלץ שבות אבער וואס טאמער ער בלאזט איז מען אים נישט מעכב. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזעהן אין משנה והמתעסק לא יצא אז טאמער איינער בלאזט סתם אריין א שופר ער האט בכלל נישט אינזין עס זאל ארויסקומען א קול און סקומט ארויס א קול איז ער נישט יוצא די תקיעה איז די גמרא מדייק הא תוקע לשיר יצא וואס טייטש יא איינער וואס איז מתעסק ער האט נישט אינזין אז בכלל זאל ארויסקומען א קול אזא איינער איז נישט יוצא אבער לכאורה קען מען מדייק זיין אז טאמער איינער האט יא אינזין עס זאל ארויסקומען א קול אבער ער האט נישט אינזינען א קול תקיעה, ער האט נישט אינזין א קול מצוה, ער האט אינזין סתם ער וויל בלאזן ער וויל ארויסקומען א ניגון, איז ביי אזא ציור לכאורה איז מען יא יוצא, איז במילא זאגט די גמרא לימא מסייע ליה לרבא דאמר רבא, התוקע לשיר יצא, לכאורה פון דא איז א ראיה צו רבא, וואס רבא האט טאקע אזוי געזאגט אז התוקע לשיר איינער בלאזט ווייל ער וויל ארויסקומען א ניגון, איז ער יוצא ווייל רבא האלט אז מצוות אין צריכות כוונה, זאגט די גמרא ניין, ס'נישט קיין ראיה, דילמא תוקע לשיר נמי מתעסק קרי ליה, טייטש קען זיין אונזער משנה האלט אז מצוות צריכות כוונה, און מתעסק אין די משנה מיינט ביידע. סיי איינער וואס בלאזט און האט אינגאנצן נישט אינזין עס זאל ארויסקומען א קול, און סיי איינער וואס בלאזט און האט אינזין עס זאל ארויסקומען א ניגון. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה והשומע מן המתעסק לא יצא, איז די גמרא מדייק אבל השומע מן המשמיע לעצמו מאי, יצא, איז משמע אז דווקא איינער וואס הערט פון א מתעסק, אזא איינער איז נישט יוצא, אבער וואס איז טאמער איינער הערט פון א צווייטע, וואס דער צווייטע האט אינזינען געהאט צו בלאזן שופר, אבער דער צווייטע האט נישט אינזינען געהאט אים מוציא צו זיין, איז ביי אזא ציור איז מען יוצא, נאר א מתעסק איז נישט יוצא, לכאורה לימא תיהוי תיובתא דרב זירא, דאמר ליה רב זירא לשמעיה איכוון ותקע לי, רב זירא האמיר דאך געזען געזאגט פאר זיין משמש אז זיין משמש זאל אינזינען האבן אים מוציא צו זיין, זעהן מיר רב זירא האלט אז מ'דארף האבן א כוונה אים מוציא צו זיין, לכאורה אין די משנה זעהן מיר אז מ'דארף נישט אזא כוונה, די עיקר איז נישט צו זיין א מתעסק, זאגט די גמרא ניין, דילמא איידי דתנא רישא מתעסק, תנא סיפא נמי מתעסק, קען זיין מ'קען גארנישט מדייק זיין פון אונזער משנה, ווייל דאס וואס שטייט דא מתעסק מיינט נישט דווקא, שטייט אין די רישא מתעסק שטייט דא אויך מתעסק, אבער אוודאי קען זיין אז די משנה האלט אז טאמער די בעל התוקע האט נישט אינזינען מוציא צו זיין די שומע איז די שומע טאקע נישט יוצא. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, סדר תקיעות די סדר וואס מען בלאזט די תקיעות ביי מלכיות ביי זכרונות און ביי שופרות איז שלש של שלש שלש וואס טייטש דריי סדרים איז דא, איינס ביי מלכיות איינס ביי זכרונות און איינס ביי שופרות,

וואס מיינט דריי יבבות? ס'איז א מחלוקת ראשונים. ס'דא וואס זאגן, ראשונים וואס זאגן אז יעדע יבבה איז איין קורצע קול. וואס טייטש? שלש יבבות מיינט טאקע דריי קורצע קולות. טו טו טו! דאס איז שלש יבבות. ס'דא וואס זאגן אז יעדע יבבה איז דריי קולות. און ממילא ניין קורצע זאכען טו טו טו טו טו ניין מאל. דאס איז שלש יבבות. דאס איז די שיעור פון די תרועה און דאס איז די שיעור פון די תקיעה. זאגט יעצט די משנה ווייטער אז דעם וואס מ'האט שוין געזען, תקע בראשונה ומשך בשניה כשתיים, אין בידו אלא אחת. טייטש אזוי ווי מ'האט געזען מ'דארף בלאזן תקיעה תרועה תקיעה, סיי ביי מלכיות, סיי ביי זכרונות, סיי ביי שופרות. און וואס איז טאמער איינער מאכט גאר א לאנגע תקיעה ביי מלכיות, טייטש תקיעה, תרועה, און גאר א לאנגע תקיעה, און ער וויל מיט די לאנגע תקיעה יוצא זיין סיי די לעצטע תקיעה פון מלכיות, און סיי די ערשטע פון זכרונות, איז דא זאגט די משנה מען קען דאס נישט טון, נאר דאס אלעס איין לאנגע תקיעה, דאס רעכנט מען אויף מלכיות, פאר זכרונות דארף מען א נייע. זאגט די משנה ווייטער, מי שברך ואחר כך נתמנה לו שופר, וואס טאמער איינער האט געדאווענט מוסף האט נישט געהאט קיין שופר, און נאך מוסף איז אים אונטערגעקומען א שופר, תוקע ומריע ותוקע שלש פעמים, בלאזט ער דריי מאל, וואס טייטש ער בלאזט פאר מלכיות פאר זכרונות פאר שופרות, אבער ער דארף נישט איבערדאווענען שמונה עשרה, פירט די משנה אויס, כשם ששליח ציבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב, אזוי ווי די שליח ציבור דארף דאווענען די זעלבע זאך יעדער יחיד איז מחיוב אליינס צו דאווענען שמונה עשרה מען קען זיך נישט פארלאזן אויפן שליח ציבור חוץ טאמער איינער קען נישט דאווענען, רבן גמליאל אומר, שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן, קען ער אלעמען מוציא זיין מיט שמונה עשרה. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האמיר געזען אין די משנה שיעור תקיעה כשלש תרועות, א תקיעה איז אזוי לאנג ווי דריי תרועות, און אויף דעם פרעגט די גמרא והתניא שיעור תקיעה כתרועה, אז א תקיעה איז אזוי לאנג ווי איין תרועה, אמר אביי, ענטפערט טאקע אביי אז דאס איז טאקע פשט, ס'טייטש יעדער איז מודה אז א תקיעה איז אזוי לאנג ווי א תרועה, נאר תנא דידן קא חשיב תקיעה דכולהו בבי, ותרועות דכולהו בבי, תנא ברא קא חשיב חד בבא ותו לא, ס'טייטש די תנא פון אונזער משנה, ווען שטייט אין די משנה שיעור תקיעה כשלש תרועות מיינט אז אלע דריי תקיעות, די תקיעות פון מלכיות, זכרונות און שופרות, זענען אזוי לאנג ווי אלע דריי תרועות, מה שאין כן די ברייתא זאגט א תקיעה איז אזוי לאנג ווי א תרועה, מיינט איין תקיעה, און ביידע מיינען די זעלבע זאך אז א תקיעה איז אזוי לאנג ווי א תרועה. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה שיעור תרועה כשלש יבבות, א תרועה איז אזוי לאנג ווי דריי יבבות, און אויף דעם פרעגט די גמרא והתניא,